לפני מלך, אזא שיין שטיקל, די עולם כאפט עס נישט, די עולם קען עס נישט, די עולם איז נאר פארנומען מיט מכלכל חיים, און מיט אהההההייייייי, תחי' שופר עלינו.

יעצט קען זיך רייני ווייל דאס איז נאך שטיקלעך, די עולם שוואך מיט זינגען. כ'מיין פאר יעצט איז דאס פונקט גענוג. כ'וויל אביסל רעדן צו ענק, כ'בין היינט צופרי נתעורר געווארן. שבת האב איך געטראכט אויך, כ'בין געלאפן דורך די גאס אין וויליאמסבורג, כ'האב געטראכט צו זיך, רבונו של עולם, רבונו של עולם רבונו דעלמא כולא וואס דא טוט זיך אפ, רבונו של עולם וויאזוי אידישע קינדער וואקן דא אין די גאס, א גאנצע וואך זיץ איך אין בית מדרש, צופרי קום איך צופרי, און ביינאכט גיי איך אהיים, שבת גיי איך אהין און צוריק, דאכט זיך מיר אפשר ברויך איך, אפשר דארף איך צוריק אנהייבן מחזק זיין די בחורים מיט שמירת עיניים, ס'איז דאך אזוי ביטער דא, אזוי ביטער דא.

נאכדעם ווערט פארשטאפט די הארץ, פארשטאפט די מח, ס'איז שוין נישטא קיין דאווענען, ס'איז שוין נישטא קיין לערנען, ס'איז שוין נישטא קיין מצוות, ס'איז שוין נישטא קיין געפיל צו די אייבערשטער, מ'דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן פאר מ'גייט ארויס פון שטוב, מ'לייגט ארויף די הענט אויף די מזוזה, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך זאל צוריק קומען די זעלבע ערליכע איד ווי איך גיי ארויס, איך זאל נישט פאלן, איך זאל קענען היטן מיינע אויגן, איך זאל אראפקוקן, די לעבן איז אזוי זיס. אז מען היט זיך די אויגן, די לעבן איז אזוי זיס אז מען איז א שומר הברית, און אויב חס וחלילה מען איז מפקיר די אויגן, איז אזוי שווער און אזוי ביטער דאס לעבן, ס'שטייט די הייליגע חכמים זאגן, כלה שעיניה יפות אין גופה צריכה בדיקה, וויאזוי ווייסט מען צו א מענטש ווען מען גייט צו א שידוך, וויאזוי ווייסט מען צו די די אפשר איז עס נישט מסודר, אפשר איז, כ'ווייס נישט, האט פראבלעמען. מען קוקט אויף די אויגן, כלה שעיניה יפות, שיינע אויגן, די אויגן איז אויך די, איז אויך א סימן אויף, למשל וויאזוי ווייסט א מאמע אז די קינד, אז די קינד האט פיבער? ווי זעט מען אויף א קינד אז האט פיבער? ווי זעט מען א קינד פילט נישט גוט? נו? קלאר, מען זעט די אויגן גלאנצט, גלייך א סימן. ווי זעט מען א מענטש איז פארדראגט, פארדויבט? זעט אויך די אויגן נישט בסדר, די אויגן טאנצט אים ארום. מען קען זען אין א מענטש'ס אויגן קען מען זען אלעס, אויך נערוון.

צו ס'פעלט א פינגער פון די פיס, צו ס'פעלט א, צו עפעס דא א בובו. די אויגן! אלעס איז די אויגן. טייטשן די הייליגע צדיקים, ס'גייט ארויף אויף א אידיש קינד, כלה דאס איז א איד. כלה דאס איז די אותיות כי לה' המלוכה. כלה דאס איז נשמת ישראל. וויאזוי ווייסטו אז מענטש א מענטש איז מסודר? די אויגן. אויב א מענטש היט זיך די אויגן, ער איז שומר עיניים, שומר הברית, קוקט אראפ, גייט ארויס אין גאס, קוקט אראפ. דאן וועסטו וויסן אז אין כל גופה צריכה בדיקה. אויב חס וחלילה מ'איז מפקיר די אויגן ווערט מען אזוי צודרייט, אזוי משוגע, אזוי מטורף, די מח ווערט אינגאנצן אויסגעריסן. טייערע קינדער דערמאנט'ס ענק וויאזוי עטץ געוויינט'ס ענק יעצט צו, וויאזוי עטץ מאכט'ס ענק יעצט אפ ענקער לעבן, אזוי וועט די לעבן זיין. מוהראש האט מיר געזאגט כמה וכמה פעמים, בחורים וויאזוי די וועסט זיי אויס, בחורים זענען אזויווי קלעי, וויאזוי מ'פארעמט עס אויס יונגערהייט, אזוי בלייבט עס פאר די זיבעציג יאר. פארעם עס אויס, זע צו די בחורים זאלן אראפקוקן, גייסט אינדרויסן, קוק אראפ. גייסט אין מקווה, פארוואס גיי איך אין מקווה? איך גיי אין מקווה ווייל איך וויל דאס זיין הייליג, נישט צו קוקן רחמנא ליצלן, איך קוק אראפ, איך קוק אראפ, מ'דארף נישט איינבייגן די קאפ, די קאפ קען זיין גראד, די אויגן אראפ, די אויגן אראפ, איך קוק נישט, נאר אסאך בעטן דעם אייבערשטן, ווייל כלה שעיניה יפות, אין צריכה, אין כל גופה צריכה בדיקה, איינמאל די אויגן איז פיין, איז אלעס מסודר נאך טייטשן די הייליגע צדיקים, איה הקדשה היא בעינים על הדרך, א בחור א יונגל א יונגערמאן, איך רעד צו בחורים און צו צו יונגלעך זאג איך בחורים יונגלעך אבער ווער ס'הערט אויס די שיר, א אינגערמאן א עלטער איד, ער פרעגט איה הקדשה, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין הייליג, איך וויל פילן א גוטע טעם אין מיין לעבן, איך וויל זיין פרייליך.

כ'וואלט נישט גענומען מיינע קינדער צום ים, ווי ווי ווי אדער צו א ביטש חס ושלום, כ'האב זיך געטראכט צו מיר די גאנצע גאס דא איז איין שטיק ים, אזוי געפערליך, א גאנצע צייט דארף איך נאכאמאל זאגן מיינע קינדערלעך, קינדערלעך מ'דארף אראפקוקן, קינדערלעך מ'דארף היטן די אויגן, טראכט איך אפשר רעד איך נישט גענוג פאר די בחורים אין ישיבה, אפשר דארף איך אביסל, אפשר דארף איך אביסל מער מעורר זיין, מחזק זיין אויף שמירת עיניים, עטץ ווילטס זיין גליקליך און צופרידן, היט'ס ענק די אויגן, איין זאך געבטס פארן אייבערשטן, די אויגעלעך, דאס געב איך פארן אייבערשטן, איך קוק נישט. אפגערעדט אז איך האב נישט קיין טעלעפאן, איך קוק נישט אין קיין פאון, איך קוק נישט קיין קאמפיוטער, איך קוק נישט אין קיין טעבלעט, איך קוק נישט אין די זאכן, ס'ארבעט זיך אזוי ביטער נאכדעם, מ'קען נישט האבן קיין שלום בית, מ'קען נישט חתונה האבן, די ווייב וויינט, די מאן קוקט א גאנצע צייט אויפן טעלעפאן, ער קוקט נישט אויף מיר, יעצט איז מיין א פרוי האט אין ישיבה געבעטן מיין מאן זאל נישט אהיימנעמען די טעלעפאן, ענדערש זאל ער שוין יא אהיימנעמען די טעלעפאן, ווייל ער זוכט זיך יעדע רגע א תירוץ ארויסצוגיין, צו גיין צו די קאר, האט ער די טעלעפאן אין די קאר. פארשטייסט ער האט די טעבלעט אין די קאר ווייל ער ווייל ער וויל פאלגן נישט אהיים ברענגען א טעלעפאן אינדערהיים איז יעדע פאר מינוט האט ער עפעס א אנדערע תירוץ פארוואס ארויסצולויפן אין די קאר איך האב נישט קיין מאן אפשר זאל ער שוין אהיים קומען מיט די טעלעפאן מיט די קאמ זאל ער שוין זיצן כאטשיג אינדערהיים און ווען זי האט שוין פארגעסן אז ווען ווען ער איז געווען אינדערהיים מיטן טעלעפאן האט זי געוויינט אז ער איז ביזי נאר מיטן טעלעפאן צושטערט דאס לעבן צושטערט דאס לעבן א מענטש געוויינט זיך צו מפקיר די אויגן צושטערט דאס לעבן. אפגערעדט דו וועסט א חתן ווערן דו וועסט חתונה האבן אז דו קענסט זעהן אויף איין קליינעם טעלעפאן קענסטו זעהן אלע מיידלעך פון די וועלט אלע ווייבלעך פון די וועלט אלע פרויען פון אלע שמוץ שטיין און קוקן ס'איז דאך אסור צו קוקן און ס'וועט דיר נישט גליסטן אהיים צו גיין ס'וועט דיר נישט גליסטן צו קוקן אויף דיין ווייב עס איז נישט נאר דער ערליכער איד ער האט שלום בית. טרוסט מיך, נאר דער ערליכער איד ער האט שלום בית, נאר וואס איז א שומר הברית, ער איז א שומר עיניים, ער היט זיך די אויגן, ער האט אלע, ער קומט אהיים האט א חיים טובים, האט ליב צו קוקן אויף זיין ווייב, האט ליב צו פארברענגען מיט איר, האט ליב צו, ס'איז אים גוט, ס'איז אים גוט, מ'דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל זוכה זיין צו האבן שמירת עיניים, ס'קומט יעצט די הייליגע טעג, ס'קומט יעצט ראש השנה, מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, העלף מיך שרייב מיך אפ א יאר איך זאל מיך קענען מתגבר זיין, איך זאל קענען איך גיי אין גאס אראפקוקן, איך גיי אין מקווה אראפקוקן, איך גיי איינקויפן אין געשעפט אראפקוקן, אלץ פיין, איך מאך ביזנעס איך גיי איך קום אבער אראפקוקן, איך דרייוו איך דארף אראפקוקן, זעט נישט ווען מען פארט, מענטשן קראסן, מענטשן גייען אריבער, wow. די רבי געט א עצה, די רבי זאגט אין ספר המידות ווער ס'גייט ארויס אין גאס און האט מורא אז ער גייט זיך נישט קענען מתגבר זיין, ער גייט משוגע ווערן, ער גייט קוקן אויף פרויען, זאל ער זאגן א פסוק הן אראלם, א פסוק פון תיקון חצות, אונז זאגן מיר עס ביי חצות, הן אראלם צעקו חוצה, כ'ווייס נישט די סדרי חצות, הן אראלם, יא, טו עיטין.

איינער האט מיך געפרעגט, יו נאו, ראביי ראטה, וויי ראביי שיק, אלץ פלעג איך זעהן ראביי שיק אלס אינגערמאן, חריקת שיניים, זאג איך וואו, כ'האב קיינמאל נישט געכאפט אז ס'איז טאקע ממש אזוי ווי די רבי זאגט אין ספר המידות, די רבי זאגט ווער ס'האט שלעכטע מחשבות, אלץ נעגעטיוו נעגעטיוו נעגעטיוו, ס'לויפט אים נאך, די רוח לויפט אים נאך, כ'גיי נישט קיין חתן ווערן, כ'גיי נישט חתונה האבן, די וועלט גייט חרוב ווערן, ס'גייט זיין קראנקע קינדער, פארוואס איז ווייסט דער מענטש נעבעך רחמנא לצלן די קליפות האבן אים פארכאפט ער איז אריינגעפאלן אין עצבות און מרה שחורה חריקת שיניים שוין ווי לאנג ווי שווער איז עס גיב א קריץ מיט די ציין וואס דער רבי זאגט אין ספר המידות דאס טו איך דער רבי זאגט צוגיין צום עמוד איז מסוגל לבנים שוין מ'שיקט דיך צו אין א בית מדרש ווילסט צוגיין בחור'ל ווילסט צוגיין צו מעריב אוודאי גיי איך צו. שיר המעלות, קל חי וקיים, וואס איז? די רבי זאגט אז מ'דאוונט פאר די עמוד איז מסוגל לבנים, פיין האב איך שוין אריינגעכאפט נאך א סגולה, אסאך שיינע זאכן וואס די רבי זאגט, סגולות, הן אראלם צעקו חוצה, האסט צו קוקן שמואל מרדכי, ספר המידות, האסט צו קוקן ספר, דו האסט א שיעור אין ספר המידות שמואל מרדכי, כ'האב דיר אריינגעשריבן, יא? געדענקסט? שמואל מרדכי איז געקומען צו מיר זומער, וואס נאך שיעור מאך איך? זאג איך אים, קויף דיר א ספר המידות, איך וועל דיר עס איינטיילן אויפן חודש, וויפיל דפים? צען? צען דפים איך האב אים אריינגעשריבן א' לחודש ב' לחודש ג' לחודש דו זאלסט ענדיגן יעדע חודש ספר המידות וועסט דורך גיין א יאר צוועלף מאל וועסט דורך גיין צען יאר וועסט קענען אויסענווייניג ספר המידות דער רבי האט געזאגט פאר זיין חבר פאר זיין תלמיד רבי נפתלי האט דער רבי געהאט א תלמיד רבי נפתלי האסטו געהערט פון רבי נפתלי? וואס האסטו געהערט פון רבי נפתלי? ער איז געווען פון די צוויי עדות וואס דער רבי האט געזאגט אז ווער ס'וועט קומען צו זיין ציון אין אומאן און זאגן די צען קאפיטלעך תהלים אפילו אם עצמו וגברו עוונותיו ופשעיו אפילו ער טוט עבירות רחמנא ליצלן און און אלע וועלן זאגן שוין אז ער קען נישט תשובה טון וועל איך אים וועל איך אים וועל איך אים ארויסנעמען פון שאול תחתית און דער רבי האט אויסגעפירט ביי די פאות וועל איך אים ארויסנעמען פון שאול תחתית און דער רבי האט געשטעלט צוויי עדות.

ער דארף האבן א געהאלט, אז ער דארף סערוון די קהילה, איז איז איז איז וויאזוי גייט ער האבן געלט צו קויפן עסן? מ'דארף באקומען א וועידזש, דאס הייסט מעמדות, און נאכדעם אז די רב מוז קומען מיט אים, אן דעם רב גייט ער נישט אריין, דארט איז געווען געפערליך, עס איז געווען הפקרות פארדעם, עס איז נישט געווען קיין רב, און און כ'ווייס נישט ווער עס האט געמאכט גיטין מיט קידושין, עס איז געווען עס איז געווען רחמנא ליצלן נעבעך א הפקרות דארט. די רב איז געקומען, די ערשטע זאך מ'האט אוועקגעשטעלט א בית דין, מ'האט געדארפט מאכן נאכאמאל קידוש'נס, מ'האט געדארפט איבערשרייבן גיטנס, דער רבי האט גענומען רבי אהרן די רב מיט רבי נפתלי און זיי געמאכט פאר עדות פאר די תיקון הכללי, נישט אז אונז דארף מיר, אז אונז דארף מיר עדות אבער אזוי האט דער רבי געטון, האט דער רבי אמאל געזאגט פאר רבי נפתלי, מיין ליבער חבר,

מיין ליבע חבר, אט די ספר האט מיר געמאכט פאר א איד, נישט משנה. וואס געפעלט דיך בעסער, וואסערע וואסערע וועג? די צווייטע? די ערשטע? איך בין איך האב אזוי פארשטאנען, איך האב אזוי געהערט פון מיין ראש ישיבה, מיין ליבע חבר, אט די ספר האט מיר געמאכט פאר א איד, שרייבט מיר א ברסלב'ער חסיד, ניין, פשט גייט אנדערש. דער רבי האט אזוי אנגעכאפט דעם ספר, מיין ליבע חבר. אט דאס איז מיין חבר נישט ר' נפתלי, מיין ליבער חבר, אט די ספר האט מיר געמאכט פאר א איד. אה? וואס זאגסטו שמחה? אה? מען קען זאגן. דער רבי בעט מען זאל מדייק זיין אין זיינע ווערטער אזוי ווי מען איז מדייק אזא שטיקל גמרא. מען קען זאגן אזוי מען קען זאגן אזוי. אבער דאס איז זיכער אז אז אז די אנדערע שיחה וואס דער רבי האט געזאגט, קיינער קיינער ווייסט נישט פון מיך נאר נאר רבי נתן און רבי נפתלי אביסל. סאו ווי לייגט מען די פינטל?

אזוי דארף מען לערנען, יעדע זאך קען מען לערנען פון רבי'ן אזוי און אזוי, איז וואס נאך האט מען געהאט זיך צוויי אויסדרוקן, דער רבי האט געזאגט אז מען קען נישט מאכן קיין דזשאוקס נאר מיט דריי תנאים, אן קיין ניבול פה, נו, נישט נישט אויף יענעמ'ס חשבון, און נישט זיך אויפטוהן, און דער רבי האט אויסגעפירט נו היינט גייט זאגט ווערטלעך, איז דא צוויי פשטים מיט דעם, נו היינט גייט זאגט ווערטלעך, אויב איינמאל ס'האט די דריי תנאים, נו היינט גייט זאג ווערטלעך, זאגט איינער ניין, נו היינט גייט זאג ווערטלעך, זיך גענדיגט מיט ווערטלעך, ווייל א ווערטל איז נאר א מנוולות, אדער אויף יענעמ'ס חשבון, אדער שאו אף, עפעס פון זיך, נו היינט גייט זאג ווערטלעך, ס'איז געווארן אויס. האסט געהערט דעם פשט? ס'איז שוין נישט שייך קיין ווערטלעך מער. מ'דארף עס גוט בודק זיין אלע ווערטלעך צו זען יעדער איינס אדער איז עס מנוולות אדער ביסט אויף יענעמ'ס חשבון אדער אדער איז זיך. נו וואס נאך האט מען גערעדט וועגן רעדן? הא? ניין נאכן דא אויך האט מען געהאט געשמועסט דאס אז דער רבי זאגט אז די וועלט די וועלט מאכט א טעות אז א ערליכע איד

איינמאל ס'גייט אריין אין זיי, א ליטווישע קענסטו נישט בייגן אהין און צוריק, דאס איז אפנים, אונז דארף מען בעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבנו

ניין, היינט איך הייב נישט אויף מיין אויג, כ'גיי נישט אויפהייבן אראפלייגן, אויפהייבן אראפלייגן, פון מיין הויז ביז די ישיבה, אזא גוטע געפיל, איך בין באלעבאס אויף מיך, איך האב א כח אויף מיך, איך האב א, איך האב א שטארקייט, נאכדעם קענסטו דאווענען, נאכדעם קענסטו לערנען, נאכדעם קענסטו כיבוד אב ואם, אזא הייליגע מצוה, איך וועל דיר באלד פארציילן וויאזוי, וואס טוט זיך אפ אין אידישע הייזער.

וועט דיך אומגליקליך מאכן, כ'בין שוין מיט קינדער איבער צוואנציג יאר, איבער צוואנציג יאר, אלע מעשות פון מנוול, וויאזוי הייבט זיך עס אן, אזוי צום ערשט, איי איך וויל דיר סתם ווייזן עפעס א מעשה, עפעס א עקסידענט, עפעס א מעשה, א ראקעט פליט ארויף, וויאזוי גייט א מנוול צו צו צו א בחור, וויאזוי גייט א מנוול צו צו א בחור, אפשר כאפט ער פונעם בחור א זעץ, ער מאכט אזויווי כאילו א מיסטעיק.

אויב איינער גע'גנב'עט געלט, ווי לאנג זיצט מען? א יאר? צוויי? וואס? ווער זיצט די צוואנציג יאר? דרייסיג יאר? ווער זיצט אין דזשעל? אדער האסטו גע'הרג'עט איינעם? אדער האסטו געפאטשקעט מיט איינעם? האסט איינעם געטאטשט? אנטלויף, אויב איינער וויל דיך, ס'געבט אזעלכע אזעלכע צייטן פון תשרי, פון ערב, און פון מצה, מ'גייט, מ'קומט, ס'נישטא קיין סקעדזשול, נישטא קיין חדר, עפעס א בחור'ל געט זיך א שאר, צו צו דיר. קום, קום לאמיר גיין אין מקווה, לאמיר גיין אין בוידעם, לאמיר גיין אין ווייבער שול, לאמיר גיין אין בעקע, און דו פיץ אוועק פון מיר דו חזיר, רשע, ניין ניין קום, קום נעבן מיר, קום, קום דא, אלע מינע טריקס ווי מ'קען אריינכאפן א מענטש אזוי אין א פאסקע אריין, אנטלויפן פון דעם, אויך דאס אז דו גייסט אויפן באס, הערסט? דארפסט נישט מורא האבן, נישט יעדער מענטש איז א מנוול, אבער.

אזויווי פלעין אנכאפן דיינע פינגער. קראנקע. איך וויל אנכאפן דיינע פינגער. ווילסט רעדן צו מיך? מ'קען רעדן. מ'קען רעדן א גאנצע וועג פונעם אייבערשטן, מ'קען רעדן פון שיינע זאכן. שוין, שוין. זיין פיס עפעס? אדער ווארפט ער אראפ? אדער ווארפט ער עפעס אראפ? אזוי קען ער זיך אריינבייגן און אויפהייבן און זיך. בקיצור, ס'דא מענטשן וואס זענען נישט מסודר. הערסט? מענטשן וואס זענען נישט מסודר, מענטשן וואס זענען נישט מסודר, קיינמאל זוך נישט גיין אין א בית מדרש ווען ס'איז אליין, ס'איז א שטילע שול וואס באלד קומט אריין איינער און נאכדעם יעצט גייטס עטס נאך געלט, איינער קום אריין צו מיר אינדערהיים, אויב האב איך א חבר קען איך צוזאמען קען מען אריין גיין, אליינס אריין גיין צו יענעם אינדערהיים, ס'איז דא קראנקע מענטשן.

הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל נישט אראפקוקן זאלסט בעטן דעם אייבערשטן און נישט עס גייען עק וועלט פיין די אייבערשטער וועט העלפן יעצט וויל איך ענק בעטן אזוי מען האלט יעצט צוויי וואכן פאר ראש השנה יעצט גייט זיך אוועק זעצן יעדער איינער מיט זיין משניות מיט זיין חומש איך טויש די זמן די שיעור גייט נישט זיין פינף אזייגער נאכמיטאג.

און ברוך השם איז דא א גרויסע שול און מען דארף זיך נישט אזוי צאמפושן, מען דארף זיך נישט באמת נישט אזוי צאמפושן, מען קען מאכן אזוי ווי דריי דריי קינדער א טיש, קענען לערנען לערנען חומש מיט משניות, חומש מיט משניות מיט גמרא.